זאגט די הייליגע גמרא, הייב מיר אן בסייעתא דשמיא, די זעקסטע פרק אין מסכת ברכות, פרק כיצד מברכין, ווי מען גייט לערנען די הלכות פון ברכת הפירות, ברכת הנהנין. זאגט די הייליגע משנה, אביסל א שווערער עמוד, דער עולם וועט צולייגן קאפ, און צוזאמען בסייעתא דשמיא וועט מען עס דורך שווימען. אויב איינער פילט ווי ער פארלירט דעם המשך, קען ער מיך אפשטעלן, אז איך פארליר דעם המשך קען ענק מיך ארויס בעילן. זאגט די הייליגע משנה, כיצד מברכין על הפירות. וויאזוי מאכט מען א ברכה אויף פירות? זאגט די הייליגע משנה על פירות האילן אומר בורא פרי העץ. אויף זאכן וואס וואקסט פון א בוים מאכט מען די ברכה בורא פרי העץ. תוספות פרעגט שוין וואס הייסט כיצד מברכין על הפירות? ווער זאגט דיך אז ס'איז בכלל דא א חיוב צו מאכן א ברכה? א ענליכע קשיא ווי אונז האבן געהאט אויף די ערשטע עמוד אין די מסכת אז תנא היכי קאי ווער זאגט אז ס'איז דא א חיוב קריאת שמע? אז די תנא פרעגט פון ווען איך הייב אן ליינען קריאת שמע. תוס' ענטפערט צוויי תירוצים, די צווייטע תירוץ איז אביסל מער פראקטיש, אז אונז האבן שוין געהאט אויבן בעל קרי מהרהר לפניו, מברך לפניהם ולאחריהם, האבן מיר שוין געזען די קאנסעפט אז ס'דא אזאך ווי א ברכה לפניו, דאס איז איין תירוץ. און די צווייטע תירוץ וואס תוס' ענטפערט אז מען זעט אין די גמרא, די גמרא זאגט ס'איז א סברה, די נאך אלע לימודים, די גמרא גייט אפפאלן פון אלע לימודים, און די גמרא גייט זאגן אז ס'איז א סברה, א מענטש קען נישט נהנה זיין, די וועלט איז נישט קיין פרי פארטי, דו קענסט נישט קומען דא נהנה זיין אן מאכן א ברכה, מילא מצד די סברה פארשטייט שוין די משנה אליין אז ס'איז דא א חיוב ברכה, און אויף דעם פרעגט ער כיצד מברכין על הפירות. ס'איז אביסל שווער תוס' אז מען רעדט שוין וועל איך שוין זאגן ווייל. ווען איך קום אן אז ס'איז א סברה, לכאורה זעהט עס אויס ווי ס'איז א דרבנן, די גאנצע המשך פון די גמרא גייט מען פרובירן מאכן א קעיס אז ס'איז א דאורייתא, באט ס'קען זיין אז אז אפילו יעצט ווען איך האלט נאך אז ס'איז א דאורייתא איז כיצד מברכין על הפירות, די זעלבע סברה וואס מאכט מיך זאגן אז ס'איז א דרבנן איז א סברה וואס זאגט מיך לאמיך גיין זוכן אפשר איז עס א דאורייתא. אזוי קען מען זאגן. גיימער ווייטער. על פירות האילן אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין, יין איז אין א קאטעגאריע בפני עצמו, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן. ס'איז אביסל שווער, ווייל פארוואס זאל יין זיין, ס'איז דאך א אנדערע זאך. אין אנדערע ווערטער לאמיר עס פרעגן אזוי, אויף אראנדזש דזשוס זאל איך דארפן מאכן א העץ? פארשטייסט אזוי, חוץ מן היין, א יין וואלט ווען געדארפט זיין א העץ, און איך בין דיר מחדש אז ס'דארף זיין א גפן. ס'א גוטע שאלה אונז מיר גייען ווייטער ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה אויף זאכן וואס וואקסן אין דער ערד מאכט מען א אדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ ועל הירקות זאכן וואס זענען גרינצייגן גרינצייגן וועלן אונז רופן לעטוס און רש"י צוטיילט עס צווישן דשאים וזרעים דשאים זענען מער אזעלכע גראזיגע ווי כ'עס די בלעטער לעטוס אלפאלפא מיט קרויט מיט די אלע מיני זאכן ווי כ'עס די בלעטער און די קערנעל ווארף איך אוועק און זרעים איז פארקערט, די בלעטער ווארף איך אוועק, און כ'עס די קערן, בונדלעך וכדומה, קטניות רופט עס רשי, איז ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה, יעצט ווען איך רעד פון ירקות רעד איך פון די בלעטלעך, רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים, אז עס איז א קאטעגאריע בפני עצמו און איך מאך א ברכה דשאים, די אייבערשטער האט באשאפן די דשא די סארט גראז. מנא הני מילי, זאגט די הייליגע גמרא, פון ווי ווייס איך אז ס'איז דא א חיוב ברכה, ס'איז דא א חיוב ברכת הנהנין, איז איז די גמרא גייט פרובירן עס ארויסלערנען פון פסוקים, ס'דא וואס לערנען אז ס'איז א דאורייתא, על כל פנים לויט די הוה אמינא פון די גמרא, ס'דא וואס לערנען אז ס'איז אלעס אסמכתא. די גמרא גייט אויפקומען מיט צוויי ראוטס, צוויי וועגן פון פסוקים וויאזוי איך קען עס ארויסלערנען, די גמרא גייט אפפאלן דערפון, און די מסקנת הגמרא גייט עס בלייבן מדרבנן. דאס איז אין דזשענעראל די גמרא. סאו לאמיר פרובירן גיין צוביסלעך און זען וואס דא טוט זיך. דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט קודש הילולים לה', ס'איז דא א פסוק פון קודש הילולים לה'. וואו שטייט די פסוק? די פסוק שטייט ביי די הלכות פון נטע רבעי. די הלכה איז אז ווען איך פלאנץ איין א נייע בוים אין ארץ ישראל, א בוים, איז דא א דין ערלה, די ערשטע דרײַ יאר קען איך עס נישט עסן, די פערדע יאר, די פערדע יאר נאכנישט קיין פרי פאר אלל, די פערדע יאר האט עס א דין ווי מעשר שני, פשט עס איז קודש און איך דארף עס ארויפטראגן און עסן אין ירושלים, אזוי ווי די דין פון מעשר שני. און די פיפטע יאר דעמאלטס ווערט די בוים מותר לעלמא, איך קען עס עסן געהעריג, שטייט דארט א פסוק פון קודש הילולים לה', די לשון הפסוק איז ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה', דרש'נט די גמרא איך בין דיר עס יעצט מתיר צו עסן. מלמד, אז ווען איך בין דיר מתיר צו עסן דעם פערדן יאר, איז שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. פשט איז אזוי, קודש הילולים לה', הילולים איז צוויי מאל הילול, ס'איז א לשון רבים, ממילא ווי רבי עקיבא לערנט, לערן איך ארויס פון קודש הילולים לה', ווען א מענטש קומט צו עסן, איז דא צוויי הילולים וואס ער דארף אפגעבן פארן אייבערשטן, ס'איז דא א דין ברכה לפניו, ס'איז דא א דין ברכה לאחריו. כאן דברי ר' עקיבא, פרעגט די גמרא והאי קודש הילולים להכי הוא דאתא, איז דען די די צוויי מאל הילול וואס שטייט אין פסוק איבריג אז איך זאל עס קענען נוצן פארן דין ברכה לפניו ולאחריו, הא מיבעי ליה, איך דארף האבן די הילולים פאר אינגאנצן צוויי אנדערע דרשות, חד דאמר רחמנא אחליה והדר אכליה. די ערשטע לימוד וואס איך גיי ארויסלערנען פון הילולים איז ס'איז דא א הלכה אזוי, וואס טוט זיך א מענטש האט זייער אסאך פירות און ער קען נישט אלעס ארויפטראגן קיין ירושלים, איז דא א דין חילול, אזוי ווי מ'טרעפט ביי מעשר שני, אז איך לייז עס אויס אויף געלט, די קדושה גייט ארויס פון די כלים, פון די פירות, אנטשולדיגטס, און ס'גייט ארויף אויף די געלט, געלט איז גרינגער צו מענאווערן, און איך טראג ארויף די געלט קיין ירושלים, דארט גיי איך איינקויפן מיט די געלט איז די דין חילול איז אויך דא לגבי די קדושה פון נטע רבעי די קדושה פון די פירות וואס זענען אנגעקומען אין פערדן יאר און הילול איז אלץ א לשון פון חילול ה"א וחי"ת זענען זיך מתחלף איז איין הילול פון די הילולים דרשן איך קודש חילול להשם אז ס'דא א דין חילול אז איך קען עס אויפטוישן. דאמר רחמנא אחליה, טויש עס אויף, טויש אויף די פירות אויף די געלט, און והדר אכליה, נאכדעם קענסטו עס עסן חוץ לירושלים. דאס איז אן עצה וויאזוי א מענטש קען עסן פירות וואס זענען נתקדש בקדושת נטע רבעי אינדרויסן פון ירושלים, מיט דעם וואס כ'האב עס מחלל געווען, כ'האב עס אויפגעטוישט אויף געלט. ואידך, ס'דא נאך עפעס א הלכה וואס איך לערן ארויס פון דעם הילולים. הילולים זאגן אונז דאך א גאנצע צייט דין רבים. ס'איז א לשון רבים, ווייל אפילו רבי עקיבא נעמט ארויס צוויי לימודים דערפון, ער זאגט א דין ברכה לפניו און א דין ברכה לאחריו, וואס איז די צווייטע הלכה וואס אונז נעמען ארויס פון די ווארט הילולים, אז די גאנצע דין פון נטע רבעי איז מוגבל, ס'איז באגרעניצט, נישט יעדע סארט בוים האט א דין נטע רבעי, נישט יעדע סארט בוים האט א דין ערלה, ס'איז געזאגט געווארן דווקא ביי. כרם, ביי יין, ואידך דבר הטעון שירה טעון חילול, די גאנצע דין נטע רבעי איז נאר געזאגט געווארן ביי אזא זאך וואס מיט דעם לויב איך, מיט דעם בין איך מקיים די מצוות שירה אין בית המקדש, אינו טעון שירה אינו טעון חילול, כדרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין, שאין אומרים שירה אלא על היין, ווי תוס' טייטשט, אין אומרים שירה על שום אכילת מזבח. כגון זריקת דמים וניסוך המים, ס'איז נישט דא די דין שירה אויף סיי וועלכע אכילה פונעם מזבח, נאר אויף די מצוות יין, ווען איך גיס, ווען איך ניסוך היין אויפן אויפן מזבח, פון וואו ווייס איך עס, שנאמר שטייט אין פסוק ותאמר להם הגפן, די פסוק רעדט בדרך משל, אז די ביימער שמועסן צווישן זיך, און דער גפן, דער וויין בוים זאגט, אז החדלתי את תירושי, איך זאל אויפהערן צו פראדוסן מיין וויין, המשמח אלהים ואנשים, וואס מאכט פרייליך סיי דעם אייבערשטן סיי מענטשן. זאגט די גמרא, אם אנשים משמח, דאס אז וויין מאכט פרייליך מענטשן, דאס פארשטיי איך, ווייל, פרוביר עס אויס, נעם א גלאז וויין, עסטו זען אז דו ווערסט פרייליך. אלהים במה משמח, מיט וואס מאכט וויין פרייליך דעם אייבערשטן, איז מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין, טו רעפ איט אפ. האבן מיר זייער א פשוטע דרש פונעם צווייטן הילול וואס איז דא אין די לשון פון הילולים, די ערשטע דרש איז געווען אז ס'איז דא א דין חילול אז כ'קען אויפטוישן די פירות אויף געלט, די צווייטע דרש וואס איך לערן ארויס פון הילול איז אז די הלכות, די גאנצע פרשה פון נטע רבעי איז באגרעניצט און ס'גייט נאר אן ביי א כרם, ביי א וויין גארטן וואס פראדוסט וויין, פארוואס ווייל איך דרש'ן אז דווקא א זאך וואס קודש הילולים לה' אז מיט אזא מין זאך וואס איך לויב דעם אייבערשטן וואס דארטן האב איך די דין שירה, וואס דאס איז ניסוך היין, און דווקא דארט איז דא די גאנצע דין פון קודש הילולים לה', אבער אלע אנדערע סארט פירות, א עפל בוים מיט וכו', אלע אנדערע סארט פירות האבן נישט דעם דין. על כל פנים, האבן אונז געבוקט די קודש הילולים פאר צוויי ילפותות, אז כ'האב עס אויסגענוצט פאר עפעס אנדערש, איז עס נישט איבריג אז איך זאל קענען ארויסלערנען דערפון א דין ברכה לפניו ולאחריו, פאלט אוועק רבי עקיבא'ס לימוד. קום איך צוריק צו די שאלה וואס די גמרא האט אנגעהויבן, האבן מיר א הלכה פון ברכה לפניה אין די משנה, וואס די מקור דערפון? די גמרא חשבונ'ט ווייטער, הניחא למאן דתני נטע רבעי, דאס וואס אונז האבן מיר יעצט געזאגט אז די הלכות פון נטע רבעי איז באגרעניצט נאר צו א כרם, און איך לערן עס ארויס פון קודש הילולים להשם, דאס איז נישט קיין דבר המוסכם, נישט אלע תנאים לערנען אזוי, ס'איז א גרויסע מחלוקת צו איך לערן נטע רבעי אדער כרם רבעי, די דין אלע, די דין נטע רבעי איז געזאגט געווארן נאר ביי כרם אדער ביי אלע אנדערע, טענה'ט יעצט די גמרא הניחא למאן דתני נטע רבעי אז איבעראל אין די משנה וואס מ'רעדט פון די הלכות רופט עס נישט כרם רבעי די די פערדע יאר פון א כרם מען רופט עס די פערדע יאר פון איינפלאנצונגען ווייל ס'נוגע לגבי אלע אילנות איז לויט דעם מאן דאמר אוודאי נוצט ער נישט האלב פון דעם קודש הילולים ארויסצולערנען אז דווקא דבר הטעון שירה ווייל ער בכלל נישט ער נעמט בכלל נישט אן די הלכה. בלייבט מיך יעצט איבער האלב פון הילולים יא פאר א ילפותא. איך וועל טאקע נישט קענען ארויסלערנען ביידע ברכות לפניה ולאחריה ווי די גמרא גייט באלד זאגן אבער כפרה עפעס א חיוב ברכה א האלבער חיוב ברכה בלייבט מיך איבער. אבער זאגט יעצט די גמרא הניחא למאן דתני נטע רבעי האב איך ווייטער האלב פון קודש הילולים להשם פאר מיינע דרשות? אלא למאן דתני כרם רבעי מאי איכא למימר יענער לערנט דאך עס ארויס פון קודש הילולים, דאיתמר רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד תני כרם רבעי. די אלע משנה'ס וואס רעדן פון די הלכות האט ער עס גערופן כרם רבעי ווייל די דין איז דווקא א קודש הילולים לה'דיגע דין, ס'איז דווקא ביי יין וחד תני נטע רבעי, ס'גייט אן ביי אלע פלאנצונגען. זאגט די גמרא איך בין נאכנישט פערטיג, כ'גיי דיר פרובירן דא גרינגער מאכן אפילו למאן דתני כרם רבעי, אפילו דער וואס לערנט אז די הלכות פון פון נטע רבעי איז נאר געזאגט געווארן ביי א כרם איז נאך אלץ נישט מוכרח אז ער לערנט עס ארויס פון קודש הילולים לה'. עס קען זיין האט ער אן אנדערע ילפותא. גיי איך ווייטער לאזן די לימוד פון הילולים וועקענט אז איך זאל קענען צוריק גיין צו רבי עקיבא'ס לימוד ארויס לערנען א דין ברכה? פארוואס הניחא אי יליף גזירה שווה? ס'דא וואס לערנען עס ארויס מיט א גזירה שווה אז זיי דארפן נישט צוקומען צו די לימוד פון קודש הילולים. דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אומר. נאמר כאן להוסיף לכם תבואתו איז א לשון פון א פסוק ווען מען רעדט שוין בשנה החמישית, די תורה איז דיר מתיר זאלסט עסן די נייע נייע פירות, זאגט דארט די תורה תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, שטייט א לשון פון תבואה, ונאמר להלן תבואת הכרם, שטייט א אנדערע פסוק פון די תבואת הכרם, לגבי די דינים פון כלאים איז מה להלן כרם אף כאן כרם, קומט אויס אז דער האט א אנדערע לימוד פון ווי איך ווייס אז. תני כרם רבעי, אז די הלכות זענען נאר געזאגט געווארן לגבי א כרם, דארף איך שוין נישט די גאנצע לומד'ישע לימוד פון קודש הילולים לה' דבר הטעון שירה. בלייבט איבער הילולים, איך קען צוריקגיין צו די לימוד פון דין ברכה. יא, אויב איך לערן אזוי, אויב איך לערן די נייע גזירה שוה איז אייתר ליה חד הילול לברכה, בלייב איך. אפן אין קודש הילולים פאר איין איין הילול זאל קענען ארויסלערנען א דין ברכה, אבער ואי לא יליף גזירה שוה אויב לערן איך נישט די גזירה שוה און איך לערן כרם רבעי נישט נטע רבעי קומט דאך אויס אז איך לערן עס ארויס אין קודש הילולים להשם איז ברכה מנא ליה איז די גמרא נאכנישט פערטיג ואי נמי יליף גזירה שוה לאמיר זאגן איך לערן יא די גזירה שוה פון תבואה תבואה, וואס לויט דעם קומט אויס אז קודש הילולים להשם בלייבט ליידיג, איז אבער נאך חד הילול איז געבליבן ליידיג, אשכחן לאחריו, וועל איך קענען ארויסלערנען א נאך ברכה, און ווי רש"י איז מסביר, אז ווען כ'האב נאר איין לימוד ארויסצולערנען א דין ברכה גיי איך ענדערש ארויסלערנען א ברכה לאחריו אזוי ווי מ'טרעפט אין די תורה ואכלת ושבעת וברכת, דאס איז שוין עסטעבלישט אז ס'דא א קאנצעפט, פון מאכן א ברכה לאחריו, פארוואס? וועגן ס'איז דא א דין ברכת המזון, אז איך טרעף, כ'האב נאך א לימוד, וועל איך זאגן אז דא אויך איז דא א דין פון ברכה לאחריו, מילא אז כ'האב איין לימוד פון קודש הילולים, וועל איך זאגן א דין ברכה לאחריו אויף די אלע זאכן. לפניו מנין, ווי וועל איך בלייבן מיט א דין ברכה אויף לפניו, אין אנדער ווערטער כ'קום צוריק צו אונזער ערשטע שאלה, כיצד מברכין על הפירות מנא הני מילי, איך האב זייער שיין, איך קען זייער שיין בלייבן מיט האלב פון רבי עקיבא'ס דרש אז איך לערן עס, אז איך לערן ארויס א דין ברכה לאחריו, אבער א דין ברכה לפניו האב איך נישט. זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא, גמרא לאזט דא אראפ א שטיקל באמבע, אז מיר איז גענוג אז איך, אז איך בין מחדש ס'איז דא א דין ברכה לאחריו. אויב ס'איז דא א דין ברכה לאחריו אויב איך טרעף ערגעץ א דין ברכה לאחריו וועל איך שוין ארויס לערנען מיט קל וחומר אז ס'איז דא א דין ברכה לפניו די גמרא מאכט זייער אינטערעסאנטע קל וחומר הא לא קשיא דאתיא בקל וחומר איינמאל דו ביסט מחדש אז ס'דא א דין ברכה לאחריו וועל איך שוין ארויס לערנען די קל וחומר איז איינע פון די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן און איך וועל זאגן א סברא אזוי איז מה דאך כשהוא שבע מברך ווען איז א מענטש מער דעספרעט ווען דארף ער מער צוקומען צום אייבערשטן ווען איז מער דא א הילול אין זיין, אין דעם וואס דער אייבערשטער איז ממלא זיינע צרכים. ווען ער איז זאט? ניין, ווען א מענטש איז הונגעריג, דעמאלטס, דעמאלטס איז ער אין נויט. און מה דאך כשהוא שבע מברך נאכדעם וואס א מענטש איז זאט. איז דא א דין פון ואכלת ושבעת וברכת אדער אונזער נייע דין פון קודש הילולים לה' וואס איך לערן ארויס א דין ברכה לאחריו. איז כשהוא רעב לא כל שכן. על כל פנים האט זיך די גמרא, די גמרא האט געסאלווד די פראבלעם אז כ'האב נאר חד הילול, און חד הילול זאגט מען אז ס'נאר דא א דין ברכה לאחריו ווייל ס'איז מיר גענוג, און פון דארט וועל איך שוין גיין מיט קל וחומר און זאגן א לימוד מלפניו. פרעגט אבער יעצט די גמרא ווייטער אשכחן כרם וואס שטייט אין קודש הילולים לה' לויט די מאן דאמר, אנטשולדיגטס, לויט די מאן דאמר וואס לערנט כרם רבעי וואס שטייט אין קודש הילולים להשם? בסך הכל זאג איך דארט אז אין פערדן יאר וואס כ'רעד דא פון אונזער כרם קענסטו גיין יעצט עסן דעם כרם, איך זאג דיר עס איז דא א דין הילול. כ'רעד דאך נאר פון א כרם, כ'רעד דאך נאר פון איין מין. איז אשכחן כרם שאר מינין מנין, האסט מיר מחדש געווען אז ביי וויין און ביי אפשר ביי טרויבן איז דא א הלכה פון קודש הילולים לה' אז איך דארף מאכן א ברכה, ווי ווייס איך אויף אלע אנדערע מינים? קודש הילולים לה' רעדט דאך ספעסיפיקלי נאר פון כרם, לויט דעם מאן דאמר פון כרם רבעי. אשכחן כרם, שאר מינין מנין, די גמרא זאגט דאס איז אויך נישט אזא פראבלעם, דיליף מכרם, כ'וועל עס ארויסלערנען פון כרם, א מה מצינו, מה כרם דבר שנהנה וטעון ברכה, איך עס און איך דארף מאכן א ברכה, אף כל דבר שנהנה, יעדע זאך וואס איך האב הנאה, טעון ברכה, זאגט די גמרא דאס איז נישט אזא פשוטע לימוד. איכא למיפרך, איך קען עס אפפרעגן מה לכרם שכן חייב בעוללות, כרם איז א הארבערע זאך ווי עפעס אנדערש, ווייל ס'איז דא א דין עוללות, עוללות זענען די קליינע אומגעצייטיגטע טרויבן וואס מ'דארף איבערלאזן פאר ארעמע לייט, על כל פנים ס'איז דא עפעס א באזונדערע הלכה לגבי א כרם, ממילא יעדע מה מצינו וואס איך קען טרעפן א צד חמור אין די זאך פון וואו איך וויל ארויסלערנען, צופאלט. ווייל דאס איז אנדערש דאס איז אן אוטלייער, ממילא וויאזוי ווילסטו ארויסלערנען פון דעם וואס איך טרעף א דין קודש הילולים אז איך דארף מאכן א ברכה ביי כרם, און פון דא און אנדערע וועט איך דארפן מאכן א ברכה לאחריו, און מקל וחומר לערן איך ארויס אויך לפניו, ווילסטו יעצט ארויסלערנען אויף אלע אנדערע מינים אז ס'איז דא א דין ברכה לאחריו, און מאכן דעם זעלבן קל וחומר לפניו? כ'קען דאס נישט טון. כרם איז עפעס אנדערש, מען קען נישט פון כרם לערנען זאגט די גמרא קמה תוכיח. וואס מיינט קמה? קמה מיינט די אלע גרעינס, די אלע זאכן וואס פאלט אריין די גדר פון ואכלת ושבעת וברכת, די אלע לחם, און דארטן האב איך אויך א חיוב ברכה אויף לאחריו, און דארט וויל איך אויך מאכן דעם קל וחומר, אז פונקט ווי איך האב א חיוב ברכה לאחריו וועל איך דארפן מאכן א ברכה לפניו, ממילא. האב איך שוין ביידע, כ'האב קמה און און און און כרם, קמה און כרם, מה לקמה שכן חייבת בחלה, דארט האב איך א צד חמור וועגן די אלע ברויטלעך האבן א חיוב חלה איז כרם יוכיח איז וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, ס'איז נישט דעם זעלבן צד חמור, איז הצד השווה שבהן, דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה. טעון ברכה ווי די גמרא שטייט יעצט ווי ווייס איך א חיוב ברכה אויף לאחריו פון כרם דאס ווייס איך מקודש הילולים להשם איינמאל איך עסטעבליש א חיוב ברכה אויף לאחריו לערן איך ארויס מקל וחומר אז ס'דא א חיוב ברכה לפניו ווי ווייס איך א חיוב ברכה לאחריו ביי ביי קמה און די תורה זאגט ואכלת ושבעת וברכת, דעם זעלבן קל וחומר גיי איך מאכן, איינמאל כ'האב א חיוב ברכה אויף לאחריו, ווייל די תורה זאגט ואכלת ושבעת לאחריו איז דא א חיוב ברכה לפניו מקל וחומר, איינמאל איך האב די ביידע לימודים, לויט די מאן דאמר וואס רעדט פון קודש הילולים לה' רעדט דאך קודש הילולים פון כרם האב איך א חיוב ביי וויין, און קמה האב איך א חיוב ביי ברויט, זאג איך מה הצד השווה שבהן, שכן נהנה, און פון דא וויל די גמרא ארויסלערנען אויף אלע אנדערע זאכן אז ס'דא א חיוב ברכה אויף לאחריו און מלפניו מקל וחומר. גמרא נאכנישט פערטיג. מה להצד השווה שבהן שכן יש בו צד מזבח, כ'האב געטראפן א קאמאן דענאמינעיטער, סיי קמה וואס דאס איז מנחה, דאס איז סולת, דאס איז די אלע זאכן, דאס איז די מעל וואס מ'לייגט אריין אין א מנחה, קומט עס אן אויפן מזבח. געזאגט. די זעלבע זאך מיט יין איז דא א דין ניסוך היין וואס טוט זיך וואס און וואס טוט זיך מיט אלע אנדערע זאכן וואס קומען נישט אן אויפן מזבח א מילגרוים יא למשל ווען ברענגט מען מילגרוים אויפן מזבח ס'איז נישט דא קיין מילגרוים אויפן מזבח וכדומה זאגט די גמרא נאך נישט פערטיג ואתי נמי זית יעצט וואס איך זאג אז די לימוד פון קמה און כרם יא, די לימוד פון קמה און כרם קען מיך ארויסנעמען יעדע זאך וואס האט א צד מזבח, דארפסטו אין דעם אויך אריינרוקן זית, אז אויף זית וועט אויך זיין א חיוב ברכה, פארוואס דאית ביה צד מזבח, וואו מען לייגט אריין שמן אינעם קרבן. איז די גמרא מאכט א מינוט א דיטאור, זאגט די גמרא וזית מצד מזבח, וואס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי דו קענסט מחייב זיין א חיוב ברכה און ביי זית איז איז ווייל ס'איז מצד דעם צד השווה פון כרם און קמה און זית האט אויך א צד מזבח איך האב א אנדערע וועג וויאזוי איך קען עס לויסען און והא בהדיא כתיב ביה כרם די גמרא וויל יעצט טענה'ן אז ווען איך זאג די דין כרם רבעי קודש הלולים להשם רעדט זיך פון כרם און טאקע נאר פון כרם רעדט זיך נאר פון א וויינגארטן מיינט עס אויך א א א א א זית גארטן, ווייל דאס ווערט אויך אנגערופן, ווייל דאס ווערט אויך אנגערופן כרם, מילא אויב די גאנצע דין כרם רבעי גייט אויך ארויף אויף זיתים, איז דאך קודש הלולים להשם, גייט דאך אויך ארויף אויף זיתים, איז מצד דעם עצם פסוק זאל זיין א חיוב ברכה. פרעגט די גמרא וזית מצד מזבח אתי, והא בהדיא כתיב ביה כרם שטייט דאך בפירוש א די לשון כרם, דכתיב ויבער. לאמיך זאגן פונקטליך דעם פסוק, געטס מיר א רגע, ויבער אש בלפידים וישלח בקמות, בקיצור די פסוק ענדיגט צו ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, זעט מען אז א כרם זית ווערט אנגערופן כרם. אמר רב פפא, רב פפא זאגט דאס איז נישט קיין מהלך, א כרם זית אקרי, כרם סתמא לא אקרי, און אויב לערן איך כרם רבעי און נישט נטע רבעי מיינט עס נישט קיין זית, מילא דער זית איז אזוי ווי אלע אנדערע מינים וואס איך דארף יעצט טרעפן נייע ילפותא'ס וויאזוי עס ארויסצולערנען, און איך וועל עס כולל זיין אין די לימוד פון כרם און קמה ווייל עס איז אויך כולל אין דעם צד מזבח. מכל מקום קשיא מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח ווי די גמרא שטייט יעצט, איז וואס קען איך ארויסלערנען פון כרם און כומל? איך קען נאר ארויסלערנען זאכן וואס האבן א צד מזבח, כ'קום צוריק צו מיין מיליאן דאלער קשיא, אלע אנדערע זאכן, ווי ווייס איך איז דא א דין ברכה? די גמרא מאכט דא א מעידזשער שארט סטאפ, און לויט די מאן דאמר וואס לערנט כרם רבעי וואס דא זענען אונז יעצט ענטענגלט דא אין די גאנצע סוגיא, איז כ'פאל אפ פון די גאנצע לימוד פון קודש הלולים להשם, נישט דארט איז מיין מקור אז ס'דא א חיוב ברכה, נישט די קל וחומר, נישט די לאחריו, נישט די לפניו, גארנישט. אלא, דא דא א גרויס אלא. דיליף לה משבעת המינים, ווי די גמרא שטייט יעצט, איז דא א פסוק פון ואכלת ושבעת וברכת, יעדער איינער ווייסט אז בענטשן איז א דאורייתא, א מענטש עסט ברויט, איז דא א חיוב דאורייתא צו בענטשן. ס'איז אבער דא א שיטה שפעטער, אז לעבן די פרשה פון ואכלת ושבעת וברכת ווערט אויסגערעכנט אלע שבעת המינים. דער גאנצער פסוק ואכלת ושבעת וברכת גייט נישט נאר ארויף אויף ברויט, ס'גייט ארויף אויף אלע אויף אלע שבעת המינים, קומט אויס אז דא א חיוב ברכה לאחריו אויף אלע שבעת המינים, איינמאל אונז האמיר א חיוב ברכה לאחריו זאגען אונז אונזער קל וחומר אז אויב ס'דא א חיוב ברכה לאחריו איז מקל וחומר דא א חיוב ברכה לפניו, ווען איך רעד פון אלע שבעת המינים איז שוין נישט דא דא קיין צד מזבח, וועגן אזוי ווי אונז האמיר געזאגט מילגרוים מיט כ'דענק נישט יעצט אלע שבעת המינים ס'איז זיכער דא נאך טייטלען מיט כדומה מיט פייגן וואס קומען נישט אויפן מזבח טענה'ט יעצט די גמרא אז כ'האב פון איינמאל איך בין מחייב א ברכה לאחריו אויף שבעת המינים, האב איך שוין א חיוב ברכה אויך אויף לפניו אויף אלע מינים אפילו זאכן וואס האבן נישט קיין צד מזבח. אלא דיליף לה משבעת המינים, מה שבעת המינים דבר שנהנה וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה טעון ברכה, די גמרא נאכנישט צופרידן, מה לשבעת המינים שכן חייב בביכורים, ס'האט אויך א צד השווה. ס'האט אויך א צד חמור. די אלע עפלעך איז נישט מחויב בביכורים. אראנדזשעס איז נישט מחויב בביכורים. אבער די אלע שבעת המינים זענען יא מחויב בביכורים. קענסט דאך יעצט זאגן אז די גאנצע לימוד אז ס'דא א חיוב ברכה איז נאר אויף אזא זאך וואס האט א חיוב ביכורים. ס'האט דעם צד חמור. כ'ווייס נאכנישט אויף אלע אנדערע מינים. ועוד, הא תינח לאחריו. פון ואכלת ושבעת וברכת קען איך ארויסלערנען א חיוב ברכה לאחריו, לפניו מנין, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא, הא לא קשיא, דאתיא בקל וחומר, כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן, אונז האבן מיר דאס שוין אויסגערעדט, יא, על כל פנים ווי די גמרא שטייט יעצט איז די לימוד פון ואכלת ושבעת וברכת וואס איז מיך מחייב א ברכה אויף לאחריו אויף אלע שבעת המינים און מקל וחומר אויף לפניו איז נישט קיין פראקטישע לימוד אויף אלע אנדערע מינים, וועגן דא איז דא א צד חמור אז. ס'איז מחויב בביכורים. פינטל. גייען מיר ווייטער ולמאן דתני נטע רבעי. יעצט אונזער אלע לומדות'ן זענען געווען לויט די מאן דאמר וואס לערנט כרם וואס לערנט כרם רבעי ווייל די לימוד פון קודש הלולים איז מורא'דיג מוגבל. פארוואס איז עס מוגבל? ווייל ס'רעדט נאר פון כרם. ס'רעדט נאר פון וויין. זאגט די גמרא יעצט ולמאן דתני נטע רבעי איז עס. אויך פראבלעמאטיש, ווייל איך לערן טאקע ארויס פון פון די קודש הלולים לה' לערן איך טאקע ארויס אלע אנדערע מינים נישט נאר כרם, אבער הא תינח כל דבר נטיעה, יעדע זאך וואס וואקסט, דלאו בר נטיעה, א זאך וואס וואקסט נישט, כגון בשר, ביצים ודגים מנא ליה, קודש הלולים לה' אין בעסט קעיס סענעריאו ס'איז דא וואס פרעגן דא פארוואס די גאנצע דין קודש הילולים להשם איז דאך נאר אויף נטע רבעי איז אויך נאר אויף ביימער פארוואס פרעגסט נישט אויף אוה אדמו גיי נישט יעצט אריין גיין דערין ס'דא אנדערע גרסאות על כל פנים אין בעסט קעיס סינעריאו וואס די קענסט ארויסנעמען פון קודש הילולים להשם לויט די מאן דאמר נטע רבעי איז אויף זאכן וואס וואקסט ס'איז דא זאכן וואס וואקסן נישט פלייש פיש אייער די זאכן זענען נישט קיין דבר נטיעה איז וויאזוי וועל איך וויסן א חיוב ברכה אויף די אלע זאכן אלא זאגט די גמרא. סברא, די גמרא פאלט אפ פון אלע ילפותות, האמיר שוין זעהן, נישט ממש אלע, אבער סברא, אז אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, אז דער צל"ח לערנט אז ס'איז א דרבנן, און איי מ'טרעפט אמאל אז למה לי קרא סברא היא און סברא איז א דאורייתא, זאגט ער איז נאר לגבי דיני ממונות. דיני ממונות קען איך דיר זאגן אז די גאנץ דיני ממונות איז דאך, איי געס, געבינדן מיט סברא, מיט כח בית דין וכו', דארט קענסטו זאגן אז די רגע ס'איז א סברה ווערט עס א דאורייתא, ס'ווערט גניבה מצד סברה וכדומה, אבער דא וואס מ'רעדט פון א איסור'דיגע דין, א חיוב, איז עס א חיוב מדרבנן אז א מענטש קען נישט נהנה זיין פון די וועלט אן קיין ברכה, סאו ווי אונז בלייבן מיר יעצט איז די חיוב ברכה ביי אלע כל דבר שאינו נטיעה, וואס? סאו לאמיר עס צוזאמנעמען, וואס שבעת א, די דרש פון שבעת המינים בלייבט, סאו דאס איז בעצם א מחלוקת ראשונים אויב די חיוב ברכה לאחריו ביי שבעת המינים. איז א דאורייתא אדער א דרבנן. באט לכאורה קען איך בלייבן מיט דעם לימוד, על כפנים אויב איך לערן די גזירה שוה פון שבעת המינים צו ואכלת ושבעת אבער נאכן דעם בלייב איך מיט די קל וחומר אז ס'דא חיוב ברכה לפניו. איך האב נישט קיין סיבה אוועקצואוואקן דערפון. אלע אנדערע זאכן, איבעראל ווי איך האב נישט קיין לימוד, דארט וועל איך אנקומען צו די סברה אז א מענטש טאר נישט נהנה זיין מעולם הזה בלא ברכה. לאמיר זען ווי די זייגער האלט. צום ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.